בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף פ', מיר הייבן אן דף ע"ט עמוד ב', פיר שורות פון אונטן, איקרי כאן להקים לאחיו שם, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען אין די משנה אז א סריס איז נישט חולץ און נישט מייבם, פארוואס? ווייל שטייט אין פסוק להקים לאחיו שם אז די אויפטו פון יבום איז להקים לאחיו שם, מען זאל האבן קינדער, אוועקשטעלן א נאמען פארן טויטן ברודער, און די סריס קען דאך נישט האבן קיין קינדער, און ממילא איז א סריס נישט מייבם און נישט חולץ, און די זעלבע זאך ווען א סריס שטארבט אן קינדער, איז מען נישט חולץ מייבם פאר אים, ווייל שטייט אין פסוק ולא ימחה שמו מישראל, אז די אויפטו פון יבום איז אז לא ימחה שמו מישראל, די טויטע ברודער איז לא ימחה שמו, און די סריס איז שוין סיי ווי זיין נאמען אויסגעמעקט פון פריערט, ס'טייטש ער האט קיינמאל נישט געקענט האבן קיין קינדער, און ממילא איז מען נישט חולץ פאר אים. נאר וואס, האמער געזען א מחלוקת צווישן רבי עקיבא און רבי אליעזר, פון וועלכע סארט סריס מ'רעדט דא, איז לויט רבי עקיבא האט מען געזעהן, רבי עקיבא האלט אז א סריס אדם איז יא חולץ ווייל ער האט געהאט א שעת הכושר, מה שאין כן א סריס חמה, א סריס חמה וואס האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, אים איז מען ממעט פון די פסוק פון להקים לאחיו שם און ולא ימחה שמו מישראל, מה שאין כן רבי אליעזר זאגט פונקט פארקערט אז א סריס חמה וואס קען האבן א רפואה, ער קען חולץ זיין און מייבם זיין, מה שאין כן א סריס אדם, וואס האט נישט קיין רפואה, ער איז נישט חולץ, מ'איז נישט חולץ פאר אים ווייל אים איז מען ממעט פון להקים לאחיו שם און ולא ימחה שמו מישראל. פרעגט אונזער גמרא, איקרי כאן, למעשה זאגט די גמרא שטייט אין פסוק להקים לאחיו שם, און ממילא פרעגט די גמרא אויף ר' עקיבא, והא לאו בר הכי הוא וואס טייטש, וויאזוי זאגט ר' עקיבא אז א סריס אדם קען חולץ זיין און קען מייבם זיין? פיין, ר' עקיבא האט מסביר געווען אז די סריס אדם האט געהאט א שעת הכושר, גוט, אבער ווי נישט ווי למעשה יעצט קען ער נישט האבן קיין קינדער, און ממילא יעצט קען מען נישט מקיים זיין די פסוק פון להקים לאחיו שם, און מען קען נישט מקיים זיין די פסוק פון לא ימחה שמו מישראל, און וואס גייט מיר אן ער האט אמאל געהאט א שעת הכושר, ווי נישט ווי יעצט איז ער א סריס, זאל ער זיין פטור פון יבום וחליצה, אזוי פרעגט די גמרא, ענפערט די גמרא, אמר רבא, ענפערט רבא אם כן, אין לך אשה שכשרה ליבם, שלא נעשה בעלה סריס חמה שעה אחת קודם למיתתו, זאגט רבא אז טאמער דו רעכנסט דיך נישט מיטן שעת הכושר, ס'טייטש טאמער דו רופסט אן אפילו א מענטש וואס האט געהאט א שעת הכושר און יעצט איז ער א סריס, רופסטו אים אן א סריס, אויב אזוי עט נישט זיין א מענטש אין די וועלט וואס עט קענען מאכן יבום וחליצה, פארוואס? ווייל יעדע מענטש וואס שטארבט אן קינדער ווי אזוי איז ער געשטארבן? ער איז געווארן שוואכער שוואכער שוואכער, און ער איז געשטארבן, איז די לעצטע תקופה, די לעצטע מינוט צוויי, צו די לעצטע שעה צוויי פארן שטארבן, איז ער דאך געווען אינגאנצן אפגעשוואכט, ער האט נישט געקענט האבן קיין קינדער, פשט ער איז געווען א סריס, איז אויב אזוי זאג, ער איז פטור פון יבום וחליצה, מען דארף נישט מייבם זיין זיין פרוי, מען דארף נישט חולץ זיין זיין פרוי, נאר וואס דען, וואס איז טאקע די סיבה אז מען זאגט דאס נישט, ווייל מען זאגט, ס'איז געווען א שעת הכושר, ס'טייטש ס'גייט מיר נישט אן דאס אז א שעה פארן שטארבן בשעת'ן שטארבן איז ער געווען א סריס, ווייל היות וואס אפאר שעה פריערט איז געווען א שעת הכושר, רופט מען נישט אן א סריס, און מילא מיט דעם זאגט רבא איז פארענטפערט רבי עקיבא, רבי עקיבא זאגט די זעלבע זאך ביי יעדע סריס אדם, אז היות עס איז געווען א שעת הכושר הייסט ער נישט לגבי דעם כלפי יבום א סריס, און ממילא קען ער חולץ זיין און מ'איז חולץ פאר אים. פרעגט אבער די גמרא אויב אזוי לויט די תירוץ לר' אליעזר פירוקא דרבא פירכא היא, לויט ר' אליעזר איז די תירוץ פון רבא גאר א קשיא, פארוואס? ווייל ר' אליעזר האלט דאך אין די משנה אז א סריס אדם איז נישט חולץ, ער קריגט זיך אויף רבי עקיבא, פארוואס האלט ער אז סריס אדם איז נישט חולץ, איז ווייל קודם כל א סריס אדם האט נישט קיין רפואה, און צווייטנס ר' לעזער גייט נישט אן דאס ער האט געהאט א שעת הכושר, נאר ער קוקט אויף יעצט, יעצט איז ער א סריס וואס האט נישט קיין רפואה, זאגט ר' לעזער, ער איז פטור פון חליצה, נישט ער איז חולץ נישט מ'איז חולץ פאר אים, אויב אזוי איז שווער אויף ר' לעזער, ווייל יעדע מענטש וואס שטארבט, די שעה פארן שטארבן איז ער דאך א סריס האמיר געשמועסט, און ער גייט דאך נישט האבן א רפואה אויף דאס ער איז א סריס ער גייט דאך שטארבן, און מ'רעכנט זיך נישט מיטן שעת הכושר, איז אויב אזוי לויט ר' לעזער, יעדע איד וואס שטארבט זאל מען זיין פטור פון חולץ זיין זיין פרוי, ווייל ער איז א סריס געווען פארן שטארבן וואס גייט נישט האבן קיין רפואה, ענטפערט די גמרא ניין, התם כחישותא דאתחילה ביה, ר' לעזער האלט אז דער שעה פארן שטארבן הייסט נישט דער מענטש א אמת'ע סריס, נישט דאס איז טייטש א סריס, נאר וואס דען ס'כאפט אים אן א שוואכקייט, מה שאין כן זאגט ר' לעזער א ריכטיגע סריס, א סריס אדם, וואס גייט נישט האבן קיין רפואה איז ער איז אוודאי נישט חולץ און מען איז נישט חולץ פאר אים אפילו ער האט געהאט א שעת הכושר. זאגט די גמרא ווייטער, היכי דמי סריס חמה, וואס איז דאס דער סריס חמה וואס מען האט געזען אין די משנה? ענטפערט די גמרא אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, כל שלא ראה שעה אחת בכשרותו, אזא סארט סריס וואס איז אלעמאל געווען א סריס האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, וואס איז געבוירן א סריס, דאס מיינט סריס חמה אין די משנה. פרעגט די גמרא מנא ידעינן, ווי ווייסט מען אז איינער איז געבוירן א סריס? ענטפערט די גמרא אמר אביי כל המטיל מים ואינו עושה כיפה, טאמער בשעת דאס קינד איז מטיל מים מי רגלים מאכט עס נישט קיין כיפה ס'טייטש א קאפל, א קאפל גייט דאך ארויף נאכדעם אראפ, איז טאמער די מי רגלים גייט נישט אויף ארויף נאכדעם אראפ נאר ס'טראפלט ארויס דאס איז א פשט דאס איז א סימן אז דער קינד איז געבוירן א סריס. פרעגט די גמרא, ממאי הואי? וואס איז גורם אז א קינד זאל געבוירן ווערן א סריס? ענטפערט די גמרא, צוויי זאכן. איין זאך זאגט די גמרא דאפיה אימיה בטיהרא, אז די מאמע האט געבאקן ברויט אינמיטן טאג, וואס טייטש בשעת זי איז געווען טראגעדיג האט זי געבאקן ברויט, זי איז געשטאנען לעבן די אויוון, וואס די אויוון איז הייס, און ס'איז נאך אינמיטן טאג, די זון קאכט, און די מאמע ווערט אזוי אנגעהייצט אז די קינד ווערט א סריס. און נאך א טעם, זאגט די גמרא ושתיא שכרא מרקא, טאמער די מאמע האט געטרינקען שכרא מרקא זאגט רש"י צוויי פשטים, אדער שכר מזוג, ס'טייטש ביר וואס איז אויסגעמישט מיט וואסער, אדער שכר חזק, שטארקע ביר, דאס איז גורם אז די קינד זאל געבוירן ווערן א סריס. זאגט די גמרא, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, היינו דשמענא לאמי דאמר, יעצט פארשטיי איך פשט וואס רבי אמי האט געזאגט, כל שממעי אמו לקוי, ולא ידענא מאי ניהו, איז רש"י זאגט דא אויך צוויי פשטים, אדער אז רבי יוסף האט געהערט פון ר' אמי כל שממעי אמו לקוי אז א קינד ווערט געבוירן א סריס און ער האט נישט געוואוסט וויאזוי דאס געשענט, און יעצט ווייסט ער, יעצט אז מען האט געזען די צוויי טעמים, יעצט האט רבי יוסף פארשטאנען אז דאס איז טאקע דער גורם אז א קינד זאל געבוירן ווערן א סריס, אדער פשט אז רבי יוסף האט געהערט פון ר' אמי כל שממעי אמו לקוי און ער האט נישט געוואוסט כלפי מה דברים אמורים פון וואס רעדט ער, אבער יעצט ווייסט ער אז אוודאי האט ר' אמי מסביר געווען, וואס מיינט דאס סריס חמה ביי אונזער משנה, דאס איז א כל שממעי אמו לקוי, א קינד וואס איז געבוירן געווארן א סריס. פרעגט יעצט די גמרא, וליחוש שמא הבריא בינתיים, וואס טייטש, אין די משנה האט מען דאך געזען אז סריס חמה איז איינער וואס איז געבוירן געווארן א סריס, און לויט רבי עקיבא איז אזא איינער איז נישט חולץ ווייל ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, איז די גמרא פרעגט, מהיכי תיתי, ווער זאגט ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, ס'טייטש קען זיין ער איז געבוירן געווארן א סריס, שפעטער ערגעץ ווי איז געווען א תקופה וואס ער איז נישט געווען קיין סריס ער איז געזונט געווארן, און שפעטער איז צוריק געווארן א סריס, און אונז ווייסט מען דאס נישט, אונז ווייסט מען נישט וועגן די תקופה אינדערמיטן, אונז ווייסט מען נישט ווען ס'איז געשען, אבער קען זיין ס'איז געשען, און אז ס'איז געשען איז פשט ער האט געהאט א שעת הכושר, אויב אזוי זאל ער ווייטער זיין כשר צו חולץ זיין. ענטפערט די גמרא, כיוון דתחילתו וסופו לקוי, לא חיישינן, ס'טייטש היות ער איז געבוירן א סריס, און יעצט איז ער א סריס, דארף מען נישט חושש זיין אז ערגעץ ווי אינצווישן איז ער אויסגעהיילט געווארן. מתיב רב מרי, פרעגט רב מרי א קשיא פון א משנה אין בכורות. די משנה זאגט אין בכורות אז א חוורוור, חוורוור איז א סארט מום וואס מען קען טרעפן ביי א בהמה, ס'האט אזא ווייסע פלעק אין די אויג, איז טאמער מען זעט אזא ווייסע פלעק אין די אויג פון א בהמה און ס'איז דארט פאר אכציג טאג, דאס ווערט גערופן א מום קבוע, און דער בכור קריגט א דין פון א בכור א בעל מום וואס מען דארף מער נישט שעכטן אלץ קרבן. איז וויאזוי ווייסט מען צו ס'איז דארט אכציג טאג צו נישט? זאגט דארט די גמרא, זאגט די משנה, ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר, בודקין אותו שלש פעמים בתוך שמונים יום, מען דארף בודק זיין דריי מאל משך די אכציג טאג, איין מאל אנפאנג, איין מאל אינמיטן און איין מאל צום סוף, און טאמער ס'איז דארט געווען די אלע דריי מאל, איז פשט ס'איז דארט געווען די גאנצע צייט, און די בהמה איז א בעל מום. יעצט לכאורה וואס זעהן מיר דא? אז ס'איז נישט גענוג אז מען בודק אנפאנג און צום סוף, נאר מען דארף בודק זיין איין מאל אינמיטן אויך, און פארוואס דא ביי סריס זאגט מען מ'איז בודק אנפאנג ווען ער געבוירן, און שפעטער צום סוף און דאס איז גענוג, און אויף דעם קען מען זיך פארלאזן אז ער קיינמאל נישט געווען אויסגעהיילט אינמיטן? ענטפערט די גמרא ס'איז אנדערש, לחד אבר חיישינן, ווען עס קומט צו איין אבר אזוי ווי א אויג מיט א ווייסע פלעק אין אויג דארט איז מען חושש אפשר איז די בהמה אויסגעהיילט געווארן אינמיטן פאר דעם דארף מען בודק זיין נאכאמאל אינמיטן אבער לכוליה גופא לא חיישינן ווען עס קומט צו א מחלה אויף א גאנצע גוף דארף מען נישט חושש זיין אז א מענטש צו א בעל חי צו וואס זאל נאר נישט זיין אז עס איז אויסגעהיילט געווארן אינמיטן און ממילא מען איז בודק אנפאנג און צום סוף קען מען זיך פארלאזן אז דער מום צו דער מחלה איז געווען דארט א גאנצע צייט? זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה, ר' אליעזר אומר לא כי, אז ר' אליעזר קריגט זיך אויף ר' עקיבא, און ר' אליעזר האלט אז סריס חמה וואס קען האבן א רפואה, ער איז חולץ, אז סריס אדם וואס האט נישט קיין רפואה איז נישט חולץ. יעצט אזוי, איידער מען גייט דא ווייטער אין די סוגיא, עמער קודם כל אויסרעדן אפאר דינים לגבי א סריס, וואס מיינט דאס א סריס, וויאזוי ווייסט מען צו איינער איז א סריס צו נישט? איז אזוי, ווען א מענטש ווערט געבוירן איז ער דאך געבוירן א קטן, ער בלייבט א קטן אזוי ביז די בר מצוה, יעצט ווען א מענטש האט בר מצוה ווען א מענטש ווען א זכר ווערט דרייצן יאר, מ'וועט נישט רעדן פון נקבה, נקבה איז כמעט די זעלבע זאך נאר די יארן איז אביסל אנדערש, לאמיר רעדן פון א זכר, ווען א זכר ווערט דרייצן יאר אלט ווערט ער נישט קיין גדול ווילאנג ער ברענגט נישט שתי שערות, ס'טייטש אזוי טאמער ער ברענגט שתי שערות פאר די בר מצוה פאר די דרייצן איז ער אויך נאכנישט א גדול, ער דארף ווערן קודם דרייצן און נאכדעם טאמער ס'איז דא ב' שערות, ווערט ער א גדול. יעצט, טאמער ער האט נישט געברענגט קיין ב' שערות, האט ער א דין פון א קטן. ביז ווען האט ער א דין פון א קטן? איז צוויי וועגן קען ער ווערן אויס קטן. אדער אז ער ווערט א גדול, אדער אז ער ווערט א סריס. איז לאמיר זען די ביידע זאכן. א גדול, האמיר געשמועסט, ווערט מען ברגע וואס מען ברענגט שתי שערות. איז במילא, טאמער ער וועט ברענגען די בר מצוה, בר מצוה בחור וועט ברענגען שתי שערות ביי די פערצן, ביי די פופצן, ביי די אכצן, ביי די צוואנציג, ביי די פינף און צוואנציג, ביי די דרייסיג, ווען זאל נאר נישט זיין, לאמיר זאגן ביי די דרייסיג האט ער געברענגט ב' שערות, דעמאלטס איז ער געווארן א גדול. ביז דעמאלטס איז ער געווען א קטן, יעצט איז ער געווארן א גדול. ביז ווען גייט דאס אן? ביז די פינף און דרייסיג, ס'טייטש ברגע וואס מ'ווערט פינף און דרייסיג, דאס איז שוין רוב שנותיו של אדם, דעמאלטס אז איינער האט נאכאלץ נישט געברענגט שתי שערות ביי די פינף און דרייסיג, זאגט מען אוודאי איז ער א גדול, אוודאי איז ער א סריס, און דעמאלטס קריגט ער א דין אטאמאטיש פון א גדול. אבער ביז די פינף און דרייסיג, כל עוד ער האט נישט געברענגט שתי שערות, האט ער א דין פון א קטן, און ווען ער וועט ברענגען שתי שערות ווערט ער א גדול חוץ טאמער ער איז א סריס, טאמער ער איז א סריס ווערט ער אטאמאטיש אויס קטן און ער ווערט א גדול א סריס, וויאזוי ווערט מען א סריס? עס דארף געשען דריי זאכן כדי איינער זאל קריגן א דין פון א סריס, די ערשטע זאך וואס דארף געשען איז אז ער טאר נישט ברענגען שתי שערות ביז די צוואנציג, ס'טייטש ברגע איינער האט געברענגט ב' שערות פאר די צוואנציג אטאמאטיש איז ער א גדול, און קיין סריס וועט ער מער נישט זיין, איז קודם כל ביז די צוואַנציק טאר נישט ברענגען שתי שערות, דאס איז די ערשטע זאך, די צווייטע זאך איז, ער דארף ברענגען סימני סריס, ס'איז דא שפעציעלע סימנים אין גוף וואס ווייזט אויף א מענטש אז ער איז א סריס, און מען וועט באלד זען בהמשך אין עמוד ב' וואס די סימנים זענען, און די דריטע זאך וואס דארף געשען איז ער דארף ווערן צוואַנציק, און טאמער ס'פעלט איינע פון די דריי זאכן איז א מענטש נישט קיין סריס, ס'טייטש לאמיר זאגן ס'איז דא א פופצן יעריגע בחור וואס האט סימני סריס, איז ער נאך נישט קיין סריס, און נאך מער, טאמער עט יעצט ברענגען שתי שערות, עט ער זיין א גדול און עט קיינמאל נישט זיין קיין סריס, די איינציגסטע וועג מען איז א סריס איז מען איז צוואנציג, מען האט נישט קיין שתי שערות, מען האט סימני סריס, דאס מאכט א מענטש א סריס, און ברגע וואס א מענטש איז א סריס, ווערט ער קיינמאל נישט אויס סריס, ס'טייטש לאמיר זאגן ער איז יעצט געווארן צוואנציג, ער האט נישט קיין ב' שערות, ער האט סימני סריס, מען האט אים געמאכט א סריס, ער האט א דין פון א סריס, יעצט ביי די פינף און צוואנציג פלוצלינג וואקסט אים ב' שערות, איז נישט קיין נפקא מינה, יעצט איז ער שוין א סריס און אז מ'איז א סריס איז מען א סריס אויף אלעמאל, דאס איז די דינים אזוי ווערט מען א סריס איז לאמיר יעצט זען, די משנה זאגט אין נדה, לגבי איינער וואס שטארבט אן קינדער און מען דארף דא מייבם זיין צו חולץ זיין זיין פרוי, און די ברודער די איבערגעבליבענע ברודער וואס לעבט, איז דא א חשש אז ער איז א סריס, זאגט דארט די משנה, לאמיר זעהן אינעווייניג ורמינהי, די גמרא פרעגט דא א סתירה אויף ר' אליעזר, שטייט אין די משנה אין נדה, בן עשרים שנה ולא הביא שתי שערות, טאמער דער ברודער וואס לעבט איז צוואנציג יאר אלט און האט נאכנישט געברענגט קיין שתי שערות, איז יביאו ראיה שהוא בן עשרים והוא סריס, דארפן די קרובים פון די פרוי, צו די פרוי אליין, גייט אין בית דין זיי ברענגען א ראיה אז דער ברודער פונעם טויטן איז סיי צוואנציג יאר אלט און סיי ער האט סימני סריס, און ברגע וואס מען ברענגט אזא ראיה, לא חולץ ולא מייבם, איז ווערט זי פטור פון חליצה פון יבום. ווייל א סריס איז פטור פון חליצה פון יבום, און די זעלבע זאך זאגט די משנה דארט, בת עשרים זעלבע זאך ביי א פרוי, זי איז צוואנציג ולא הביאה שתי שערות, און זי האט נאכנישט געברענגט קיין ב' שערות, איז יביאו ראיה שהיא בת עשרים והיא אילונית, דארף מען אויך ברענגען א ראיה סיי אז זי איז צוואנציג און סיי זי האט סימני אילונית, און ברגע וואס מען ברענגט אזא ראיה לא חולצת ולא מתייבמת ווערט זי א איילונית און בממילא איז זי פטור פון חליצה פון יבום דברי בית הלל אזוי זאגן די בית הלל און בית שמאי אומרים בית שמאי קריגן זיך אויף איין זאך מיט די בית הלל און זיי זאגן זה וזה בני שמונה עשרה זיי האלטן נישט אז די גיל די עידזש איז צוואנציג נאר זיי זאגן ביי די אכצן ס'טייטש אז ברגע וואס מען איז אכצן מען האט נישט ב' שערות און מען האט סימני סריס אדער סימני איילונית, ווערט מען אזוי א סריס אדער א איילונית, אזוי זאגט דער בית שמאי, ר' לעזער אומר, ר' לעזער מאכט א פשרה, זאגט ער הזכר כדברי בית הלל, ביי א זכר איז עס צוואַנציק, ונקבה כדברי בית שמאי ביי א נקבה איז עס אַכצן, פארוואס מפני שהאשה ממהרת לבוא לפני האיש, אזוי ווי מען זעט ביי בר מצוה בת מצוה, א מיידל ביי די צוועלף א יונגעל ביי די דרייצן, און די זעלבע זאך שפעטער, א סריס א איילונית איז אויך א מיידל פאר א יונגעל, א מיידל ביי די אַכצן, און א יונגעל ביי די צוואַנציק, און וואס זעהן מיר דא וואס האלט ר' לעזער? רבי לעזער האלט, כשיטת בית שמאי כשיטת בית הילל, אַכצן צוואַנציק אבער על כל פנים דאס איז קלאר לכאורה אז רבי לעזער האלט אז ברגע וואס א יונגעל ווערט צוואַנציק און א מיידל ווערט אַכצן און זיי האבן נישט געברענגט קיין שתי שערות און זיי האבן סימני סריס צו סימני איילונית זענען זיי פטור פון יבום וחליצה. יעצט וואסערע סארט סריס רעדט מען דא? מען רעדט נישט דא פון א סריס אדם, מען רעדט דא פון א סריס חמה, פון איינער וואס איז געבוירן א סריס, יא דאס איז דאך די סימני סריס די סימני איילונית, איינער וואס איז געבוירן א סריס, און וואס זעען מיר דא וואס האלט רבי לעזער אז איינער וואס איז געבוירן א סריס א סריס חמה איז פטור פון חליצה, און ביי אונזער משנה זאגט ער נישט אזוי, ביי אונזער משנה זאגט ער אז סריס חמה קען מען אויסהיילן, און ממילא איז ער יא חולץ און יא מייבם, ענטפערט די גמרא, אמר רמי בר דיקולי אמר שמואל, חזר בו ר' לעזר, ר' לעזר האט טאקע צוריק געצויגן, איבעיא להו פרעגט די גמרא פון וואס האט ער צוריק געצויגן, מהי הדר ביה, פון וועלכע פון אונזער משנה, אדער פון די משנה אין נידה, ענטפערט די גמרא תא שמע א ראיה פון א ברייתא, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא ר' לעזר אומר סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שכן במינן מתרפאין באלכסנדריא של מצרים, רבי אליעזר זאגט קלאר אין א ברייתא אז א סריס חמה איז יא חולץ מ'איז חולצין פאר זיין פרוי פארוואס ווייל אין אלכסנדריה פון מצרים איז דא א רפואה אויף דעם איז זעהן מיר אז רבי אליעזר האט צוריק געצויגן פון די משנה אין נדה נישט פון אונזער משנה ווי זעהן מיר דאס איז רש"י זאגט צוויי פשטים אדער פשט ווייל דא האמיר א משנה מיט א ברייתא און דארט איז נאר דא א משנה ממילא צוויי קעגן איינס אדער פשט ווייל דא אין די ברייתא זעהט מען רבי אליעזר ברענגט א ראיה פון א מעשה אז במציאות אין אלכסנדריה פון מצרים איז דא א רפואה ביי אונזער משנה זאגט רבי אליעזר סך הכל אז ס'דא א רפואה אבער נישט אז ער ווייסט אזוי, ער האט געהאלטן מסברא אז א סריס חמה האט א רפואה, דא אז מ'זעהט אז רבי אליעזר האט ממש געברענגט א מעשה אז די מציאות איז אזוי, איז אוודאי דאס איז געווען זיין לעצטע שיטה, אזוי האט רבי אליעזר למעשה געהאלטן אז א סריס חמה איז חולץ ווייל ער האט א רפואה, דאס איז איין תירוץ צו פארענטפערן די צוויי רבי אליעזר'ס די רבי אליעזר פון אונזער משנה און די רבי אליעזר אין נידה, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא רבי אלעזר אומר לעולם לא הדר ביה, רבי אליעזר האט נישט צוריק געצויגן, און רבי אליעזר האלט אוודאי ווי מ'האט געזעהן ביי אונזער משנה אז א סריס חמה איז חולץ פארוואס ווייל ער האט א רפואה? איי וכי תנן ההיא? דאס וואס מען זעהט לכאורה אין נדה אז ר' לעזער האלט אז סריס חמה איז נישט חולץ איז נישט ריכטיג, לעונשין, ר' לעזער רעדט נישט פון די זעלבע ציור פון די בית שמאי בית הלל, ס'טייטש אזוי, בית שמאי בית הלל דארט אין נדה רעדן פון א סריס חמה, ווען קען מען אנהייבן צו פטר'ן א סריס חמה פון חליצה, ביי די אכצן צו ביי די צוואנציג, איז אויף די נקודה אוודאי קריגט זיך ר' לעזער, און רבי לעזער האלט סתם אזוי אז א סריס חמה איז נישט פטור פון צו חולץ זיין ווייל ס'איז דא א רפואה. איי פון וואס רעדט רבי לעזער די הלכה ווי די בית שמאי הלכה ווי די בית הלל? ער רעדט לגבי דיני עונשין, ס'טייטש אז א קטן קריגט נישט קיין עונש נאר א גדול קריגט א עונש, איז ווען ווערט איינער א גדול? האמיר געשמועסט, אדער מיט דעם וואס ער ברענגט שתי שערות, אדער מיט דעם וואס ער ווערט א סריס. איז ווען ווערט מען א סריס? דא זאגט רבי לעזער אז ביי א נקבה די הלכה ווי די בית שמאי ביי די אַכצן, און ביי א זכר די הלכה ווי די בית הלל ביי די צוואַנציק, אבער אוואדע לדיני חליצה האלט רבי לעזער אפילו מ'העט וויסן קלאר איז א סריס, א סריס חמה, עט ער נאך אלץ חולץ זיין ווייל א סריס חמה האט א רפואה אזוי ווי ער האט געזאגט ביי אונזער משנה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, איתמר מען האמיר געלערנט, די גמרא גייט יעצט דן זיין א אינטערסאנטע שאלה, ס'טייטש אונז האמיר געשמועסט אז ברגע וואס א יונגל ווערט צוואַנציק, און ער האט נאכנישט געברענגט ב' שערות, און ער ברענגט סימני סריס, ווערט ער א סריס מיט דעם, און ברגע וואס ער איז א סריס איז אטאמאטיש איז ער אויס קטן און געווארן א גדול, די שאלה איז, יעצט אז ער איז א גדול, איז ער א גדול למפרע, כאילו פון די בר מצוה, אדער ניין, יעצט ברגע וואס עס איז געווארן סיי צוואַנציק סיי סימני סריס, און סיי נישט קיין ב' שערות, יעצט איז ער געווארן א גדול, דאס איז די שאלה וואס מען גייט דא דן זיין, זאגט די גמרא איתמר, מיר האבן געלערנט, אכל חלב מבן שתים עשרה ויום אחד עד בן שמונה עשרה, רש"י זאגט אפילו שטייט דא בלשון זכר, מען רעדט פון א נקבה וואס האט געגעסן פון די צוועלף, און ביי א יונגל איז עס פון די דרייצן, זי האט געגעסן פון די צוועלף חלב, זי האט געטון עבירות, ביז די אכצן, און דאס גייט אויך כשיטת רבי אליעזר אז ביי נקבה איז עס אכצן נישט צוואנציג, על כל פנים די גאנצע תקופה עסט זי חלב, זי טוט עבירות, און ונולדו בו סימני סריס, נאך די אכצן קריגט זי סימני סריס, סימני איילונית, זי קריגט יעצט א דין פון אן איילונית, איז אפילו ולאחר מכאן הביא שתי שערות, אפילו נאכדעם ברענגט זי ב' שערות האמיר געשמועסט נאך מען ווערט א סריס, נאך מען ווערט א איילונית אפילו מען ברענגט ב' שערות איז שוין צו שפעט, מען האט א דין פון א סריס אן איילונית לעולם ועד, און ממילא רב אמר זאגט רב, נעשה סריס למפרע, גייט מיר נישט אן אז שפעטער האט זי געברענגט ב' שערות, ברגע וואס זי איז געווארן א איילונית איז זי א איילונית למפרע, פון די צוועלף זאגט מען דעמאלטס איז זי שוין געווען אן איילונית, און מילא די גאנצע תקופה וואס זי האט געגעסן חלב בשוגג דארף זי ברענגען א קרבן חטאת, ושמואל אמר, שמואל זאגט ניין, קטן היה באותה שעה, אז זי האט געהאט א דין פון א קטנה ווילאנג זי האט נישט געהאט די דריי זאכן, סיי אכצן, סיי סימני איילונית און סיי אן קיין ב' שערות, דעמאלטס ברגע וואס אלע דריי סימנים זענען געשען, ברגע וואס זי קריגט א דין פון א איילונית, פון דעמאלטס און ווייטער איז זי א איילונית, אבער למפרע זאגט מען נישט זי איז א איילונית, אזא מחלוקת איז דא דא צווישן רב און שמואל. מתקיף לה רב יוסף, פרעגט רב יוסף א קשיא אויף רב, לרב, איילונית לר' מאיר יהא לה קנס, לויט רב, לויט ר' מאיר, דארף א איילונית האבן א קנס, פון וואס רעדט מען דא? איז אזוי, די דין איז דאך אז איינער איז מאנס אדער מפתה א נערה דארף ער צאלן קנס, אזוי שטייט אין די תורה, יעצט דאס איז קלאר ווען איינער איז מאנס אדער מפתה א בוגרת, א מיידל וואס איז שוין צוועלף א האלב, אוודאי דארף מען נישט צאלן קנס, וואס איז אבער די דין ביי א קטנה, טאמער איינער איז מאנס אדער מפתה א קטנה? דא א מחלוקת אין כתובות צווישן ר' מאיר און די חכמים. ר' מאיר האלט אז אויף א קטנה צאלט מען אויך נישט קיין קנס. ס'הייסט לויט ר' מאיר איז דא א האלבע יאר וואס דעמאלטס צאלט מען קנס פון די צוועלף ביז די צוועלף א האלב. א נערה. דעמאלטס צאלט מען קנס א קטנה נישט און א בוגרת נישט. חכמים קריגן זיך. חכמים האלטן אז אויך ביי א קטנה צאלט מען קנס. יעצט, די גמרא זאגט, די גמרא דארט ברענגט א ברייתא, וואס שטייט אין די ברייתא אז ביי א איילונית איז קיינמאל נישט דא קיין קנס. דאס הייסט טאמער איינער איז מאנס אדער מפתה אן איילונית, איז נישט דא קיין קנס. און די גמרא פרעגט ווי וועם שטימט די ברייתא, זאגט די די גמרא די ברייתא שטימט כשיטת ר' מאיר, יעצט וואס מיינט די גמרא מיט דעם? לכאורה פשט איז ווייל ר' מאיר האלט דאך אז ביי א קטנה איז נישט דא קיין קנס, און ממילא די איילונית וואס האט נישט געברענגט קיין שתי שערות האט א דין פון א קטנה, און ממילא לויט ר' מאיר איז נישט דא ביי איר קנס, מה שאין כן לויט די חכמים, עט יא זיין ביי איר קנס און ממילא פרעגט ר' יוסף לויט דעם איז שווער אויף רב ווייל רב זאגט דאך אז ברגע וואס א מיידל ווערט אן איילונית ביי די אכצן צו ביי די צוואנציג זי ברענגט סימני איילונית זי ווערט א איילונית ווערט זי א גדולה למפרע אויב אזוי איז נתברר אז דאס וואס זי האט דעמאלטס נישט געהאט קיין ב' שערות איז נישט ווייל זי געווען א קטנה נאר ווייל זי געווען א איילונית און באמת איז זי געווען א גדולה איז אויב אזוי זאל זי ווייטער דארפן קריגן קנס ווייל זי געווען א געהעריגע גדולה ענפערט די גמרא אמר ליה אביי מקטנותה יצתה לבגר, ענפערט אביי א געוואלדיגע תירוץ, אז וואס? אז אוואדע אין הכי נמי, לויט רב, ברגע וואס א פרוי ווערט אן איילונית איז זי א איילונית א גדולה למפרע פון די צוועלף, אבער וואס, זאגט אביי, וואסערע סארט גדולה איז זי? זי איז נישט קיין נערה, זי ווערט גראד א בוגרת, וואס טייטש א נערה מיינט א מיידל וואס איז צוועלף, וואס האט סימני גדלות, זי קריגט א ספעציעלע דין פון א נערה פון די צוועלף ביז די צוועלף א האלב, אבער רב'ס דין אז א מיידל ווערט א גדולה למפרע איז נישט פשט זי געווארן א נערה למפרע, נערה עט זי קיינמאל נישט הייסן, נאר וואס? די איילונית איז הוברר הדבר למפרע, ווען זי געווארן צוועלף איז זי געווארן א בוגרת, זי געווען א קטנה זי גראד געווארן א בוגרת, און ממילא אז זי געווארן א בוגרת איז פארשטייט זיך נישטא קיין קנס ביי איר, ווייל יעדער איז מודה פאר א בוגרת צאלט מען נישט קיין קנס, דאס איז פשט דארט אין די משנה, אזוי ענטפערט אביי צו ר' יוסף, אמר ליה רבי יוסף געפעלט דער תירוץ פון אביי, זאגט רבי יוסף כל כי הני מילי מעלייתא יתאמרו משמאי, הלוואי אזעלכע גוטע תירוצים זאל געזאגט ווערן אין מיין נאמען, און ער ברענגט נאך א ראיה אז דער תירוץ איז א ריכטיגע תירוץ, דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא, אין הסריס נידון כבן סורר ומורה, עס איז דאך דא א פרשה פון בן סורר ומורה, און ביי א סריס איז דאס נישט דא פארוואס, לפי שאין בן סורר ומורה נידון, אלא בחתימת זקן התחתון, די איינציגסטע וועג א מענטש א יונגל קען קריגן א דין פון א בן סורר ומורה איז נאר טאמער ער האט חתימת זקן התחתון, זקן התחתון מיינט באותו מקום, לעבן דעם ערווה טאמער ס'דא דארט א חתימת זקן דעמאלטס הייסט ער א בן סורר ומורה, טאמער ער איז יונגער פון דעם הייסט ער נישט קיין בן סורר ומורה, נו, דער סריס האט דאך נישט חתימת זקן התחתון קען ער נישט הייסן א בן סורר ומורה, די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, ואין איילונית נידונית כנערה המאורסה, א איילונית קען קיינמאל נישט האבן א דין פון א נערה המאורסה, נערה מאורסה האט א שפעציעלע דין טאמער איינער זינדיגט מיט א נערה מאורסה קריגט מען סקילה, אלע אנדערע אשת אישן איז חנק, א נערה מאורסה סקילה א הארבערע איסור, איז ביי א אילונית איז דאס נישט דא זי הייסט נישט א נערה מאורסה פארוואס? ווייל זי הייסט קיינמאל נישט קיין נערה, פארוואס הייסט זי קיינמאל נישט קיין נערה? זאגט די ברייתא ממש די ווערטער פון אביי שמקטנותה יצתה לבגר, ווייל אפילו מען זאגט למפרע אז זי ווערט א גדולה, אבער א נערה וועט זי קיינמאל נישט ווערן, זי ווערט גראד א בגרות, און ביי בגרות איז דאך נישט דא א דין פון א נערה מאורסה אויך נישט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רבי אבהו האט רבי אבהו געזאגט, סימני סריס ואילונית, סיי די סימנים פון א סריס ואילונית, וואס אונז האבן זיי נאכנישט געזען, מ'וועט זען עמוד בית פונקט וואס די סימנים זענען, איז די זעלבע זאך ובן שמונה, אין די צייטן פון די גמרא, טאמער א קינד איז געבוירן געווארן ביי די אכטע חודש, נארמאל, האט ער עס נישט דערלעבט, ער איז געשטארבן, פון דעסטוועגן, איז דא געוויסע סימנים, וואס ווייזט אז די קינד גייט עס דערלעבן, ווי מ'וועט זען, טאמער די נעגל און די האר איז גאנץ, איז א סימן אז ער גייט יא לעבן, איז די אלע סימנים איז גארנישט ווערט אין עושים בהם מעשה עד שיהא בן עשרים, ס'טייטש די סימנים איז גארנישט, טאמער למשל א פֿופֿצן יעריגע בחור האט סימני סריס איז גארנישט ער קריגט נאכנישט א דין פון א סריס ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט ער דארף קודם זיין צוואַנציק נאכדעם וואס ער איז צוואַנציק און האט סימני סריס יעצט מיינט עס עפעס און די זעלבע זאך א בן שמונה וואס טייטש טאמער ס'ווערט געבוירן א קינד ביים אכטן חודש און ס'איז דא סימנים אז ער גייט עס דערלעבן איז גארנישט ווערט די אלע סימנים, ווילאנג ער ווערט נישט צוואַנציק, קען זיין ער איז בכלל נישט קיין בר קיימא, די ראשונים מוטשען זיך טאקע, ווי קען זיין אז אזאלכע אַכצן ניינצן יעריגע בחור זאל נישט זיין קיין בר קיימא ביז די צוואַנציק, איז כל מיני תירוצים דא אויף דעם, אבער על כל פנים פרעגט די גמרא, ובן שמונה מי קחיי, א קינד וואס איז געבוירן ביים אכטן חודש קען דען לעבן? והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, בן שמונה, טאמער א קינד איז געבוירן געווארן ביים אכטן חודש, הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו, האט ער א דין ווי א שטיין ווי מוקצה, מ'טאר אים נישט מטלטל זיין שבת, אבל אבער אמו שוחה עליו ומניקתו, די מאמע מעג זיך איבערבייגן העכער אים אן אים רוקן, און אים אזוי זייגן מפני הסכנה, ווייל ס'דא א סכנה סיי פארן קינד, סיי פארן מאמען, אין אנדערע פלעצער זאגט רש"י אז די סכנה איז נאר פאר די מאמע, אז די מאמע זייגט נישט איז א סכנה פאר איר, ווייל די קינד איז דאך נישט קיין בר קיימא, נישט קיין חילוק צו ס'איז א סכנה, פאר די מאמע איז א סכנה ממילא מעג זי אים זייגן. איז על כל פנים זעהט מען אז א קינד וואס איז געבוירן די אכטע חודש, לעבט נישט, ענפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דא רעדט מען כשגמרו סימניו, אז די קינד האט סימנים וואס ווייזט אז ער גייט לעבן, דתניא, אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא, איזהו בן שמונה, וואס מיינט דאס א קינד וואס איז געבוירן די אכטע חודש, כל שלא כלו לו חדשיו, א קינד וואס האט זיך נישט געענדיגט זיינע חדשים, ס'טייטש אזוי, אין די צייטן פון חז"ל, אין די צייטן פון די גמרא, איז געווען צוויי סארט קינדער, צוויי סארט עיבורים, ס'איז געווען א עיבור בן שבע, א עיבור וואס זיבן חדשים איז די עיבור געווען אין די מאמע און שפעטער געבוירן געווארן גאנץ און פריש, א געזונט קינד, שפעטער איז געווען א בן תשע, א קינד וואס איז געווען נײַן חדשים מיט די מאמע און איז נאכדעם געבוירן געווארן, אבער עפעס אינצווישן איז נישט געווען, און ממילא אז ס'איז געבוירן געווארן א קינד ביים אכטן חודש, איז אוודאי דער קינד געווען א בן תשע, ס'וואלט געדארפט זיין אין די מאמע נאך א חודש ארויס צו פרי, איז די קינד געשטארבן, דאס איז געווען בדרך כלל. און ממילא, זאגט דא די תנא קמא אין די ברייתא, אז א קינד וואס איז געבוירן די אכטע חודש, ווייסט ער קלאר אז ער איז א בן שמונה ער גייט נישט דערלעבן, רבי אומר, רבי זאגט ניין, סימנים מוכיחין עליו, ס'דא סימנים אז ער איז א בן שמונה, וואס איז די סימנים? שערו וצפרניו שלא גמרו, טאמער מען זעט די האר און די נעגל איז נישט אינגאנצן פערטיג, ווייסט מען דאס א בן שמונה און די קינד גייט שטארבן, איז מדויק פון רבי, טעמא דלא גמרו, נאר טאקע אז די האר און די נעגל איז נישט פערטיג, הא גמרו, אבער טאמער די האר און די נעגל איז יא פערטיג ביים אכטן חודש, איז אמרינן זאגט מען, האי בר שבעה הוא, אז די קינד בעצם איז א בן שבעה, נאר וואס? ואישתהויי הוא דאישתהי, ער איז געבליבן א איבעריגע חודש אין די מאמען, און ממילא פארדעם איז ער געבוירן ביים אכטן חודש, נישט ווייל ער געבוירן א חודש פרי, נאר ווייל ער געבוירן א חודש שפעט, אזוי זאגט רבי, במילא זעהט מען לויט רבי איז דא אזא זאך א קינד איז געבוירן די אכטע חודש און ער איז דערלעבט. פרעגט אבער די גמרא אז לכאורה רבי איז דאך דא א שיטת יחיד, און ממילא פרעגט די גמרא אלא הא דעבד רבא תוספאה עובדא, ס'איז געווען א מעשה מיט רבא תוספאה באשה שהלך בעלה למדינת הים, א פרוי, איר מאן איז אוועק געפארן, ואישתהי עד תריסר ירחי שתא, ער איז געווען אוועק צוועלף חדשים, און ס'איז געבוירן געווארן א קינד נאך די צוועלפטע חודש, שוין, איז ארויס כל מיני שמועות, אז די קינד באלאנגט נישט צום מאן, ווייל די מאן איז דאך נישט דא געווען די לעצטע צוועלף חדשים, פון דעסטוועגן ואכשריה, רבא תוספאה האט מכשיר געווען די קינד, און רבא תוספאה האט גע'פסק'נט די קינד איז אוודאי פונעם מאן, איי, ער איז געבוירן נאך צוועלף חדשים, איז ווייל רבא תוספאה האט געהאלטן אז ס'דא אזא זאך א קינד וואס דארף געבוירן ווערן ביים ניינטן חודש בלייבט אינעווייניג ביזן צוועלפטן חודש, כמאן, ווי וועם האט ער דא געפסקנט? כרבי דאמר משתהא? ער האט געפסקנט ווי א שיטת יחיד ווי רבי? ווייל רבי איז דאך די איינציגסטע מאן דאמר וואס האלט אז א קינד קען בלייבן לענגער ווי געווענטליך, אלע אנדערע האלטן אז א קינד וואס איז געבוירן ביים אכטן חודש איז א ניינער וואס איז געבוירן פרי, נישט א זיבענער וואס איז געבוירן שפעט. רבי דער וואס האלט אזוי איז לכאורה האט ער דא געפסקנט ווי א שיטת יחיד, זאגט די גמרא ניין, כיון דאיכא רבן שמעון בן גמליאל דאמר משתהי כרבים עבד, ס'איז אויך דא נאך א מאן דאמר וואס האלט אז א קינד קען בלייבן לענגער דאס איז רבי שמעון בן גמליאל, און במילא האט ער געפסקנט ווי א רבים נישט ווי א יחיד, דתניא, ווי זעהן מיר אזא זאך מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלושים יום באדם אינו נפל, רבי שמעון בן גמליאל זאגט אז טאמער א קינד איז געבוירן די אכטע חודש, און די קינד לעבט דרייסיג טאג, איז א סימן די קינד איז א בן קיימא. פארוואס? ווייל רבי שמעון בן גמליאל האלט אויך אזוי. רבי שמעון בן גמליאל האלט ס'איז דא אזא זאך אז א קינד, א זיבענער קינד, וואס האט געדארפט געבוירן ווערן ביי די זיבעטע חודש, בלייבט א איבעריגע חודש אינעווייניג, און ער ווערט געבוירן די אכטע חודש, און די סימן דערצו איז אז מ'זעט די קינד לעבט דרייסיג טאג, זעהן מיר אז רבי שמעון בן גמליאל האלט ווי רבי און ממילא האט רבא תוספאה געפסקנט ווי א רבים. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, איזהו סריס חמה, וואס איז דאס די סימני סריס וואס פון דעם האט מען גערעדט? זאגט די ברייתא אזוי, כל שהוא בן עשרים ולא הביא שתי שערות, ס'טייטש, קודם דארף זיין די ערשטע צוויי תנאים, ס'דארף זיין אז די יונגל איז צוואנציג, און אז ער האט נישט צוויי שערות, ב' שערות, ואפילו הביא לאחר מכאן, הרי הוא כסריס לכל דבריו, ס'טייטש, דא זאגט די ברייתא אויך דאס וואס מ'האט אויסגערעדט, אז נאכדעם וואס א יונגל האט א דין פון א סריס, ס'טייטש נאכדעם וואס ער איז געווען צוואנציג, אן קיין ב' שערות, מיט סימני סריס, יעצט קען ער שוין ברענגען שתי שערות, ס'איז שוין צו שפעט, ווייל איינמאל מען איז א סריס איז מען א סריס אויף אלעמאל, על כל פנים וואס זענען די סימנים, אלו הן סימניו, כל שאין לו זקן, איינער וואס האט נישט קיין בארד, און ווי מען וועט באלד זען ס'מיינט נישט אפאר הארעלעך, ס'מיינט א פילע בארד, ושערו לקוי, און ער האט אזעלכע ווייעכע האר, ובשרו מחליק, און זיין הויט, זיין פלייש, זיין גוף, איז נישט האריג ווי א פרוי, און דאס איז אלעס סימני סריס, רבי שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהודה בן יאיר, כל שאין מימיו מעלין רתיחות, טאמער זיין מי רגליים, מאכט נישט קיין שוים, דאס איז אויך סימני סריס, ויש אומרים כל המטיל מים ואינו עושה כיפה, ווי מ'האט געזען טאמער בשעת'ן מטיל זיין מי רגליים, מאכטס נישט קיין כיפה, ס'גייט נישט ווייט ס'גייט נישט ארויף, נאר ס'טראפלט אראפ, ויש אומרים ס'דא וואס זאגן נאך א סימן, כל ששכבת זרעו דוחה, אז די שכבת זרע איז אזוי רינעדיג ווי וואסער, ס'איז נישט געדעכט, ויש אומרים ס'דא וואס זאגן כל שאין מימי רגליו מחמיצין, טאמער מ'לייגט אריין די מי רגליים אין א כלי ווערט עס נישט נחמץ, איז דאס אויך א סימן, אחרים אומרים, כל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל, טאמער מען וואשט זיך אין די ווינטער און עס קומט נישט ארויס א פארע פון די פלייש איז דאס אויך א סימני סריס, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל שקולו לקוי, טאמער זיין קול איז דין, ואין ניכר בין איש לאשה מען קען נישט הערן אויף זיין קול צווישן א מאן און א פרוי, איז דאס אלס סימני סריס. ווייטער ואיזוהי איילונית, וואס איז די סימני איילונית, ס'איז אזוי, כל שהיא בת עשרים ולא הביאה שתי שערות, די ערשטע כלל האבן מיר דאך געזען, זי דארף זיין סיי צוואַנציק, סיי נישט האבן געברענגט ב' שערות, און זי דארף ברענגען די סימני איילונית, ואפילו הביאה לאחר מכן, נאכן ברענגען סימני איילונית, נאכדעם וואס זי איז א איילונית, שפעטער קען זי ברענגען ב' שערות שוין צו שפעט, הרי היא כאיילונית לכל דבריה, ואלו הן סימניה, וואס זענען שוין די סימנים, זאגט די ברייתא כל שאין לה דדים, טאמער זי האט נישט קיין דדים, ומתקשה בשעת תשמיש, ווי רשי זאגט אז תשמיש איז קשה לה, ר' שמעון בן גמליאל אומר כל שאין לה שיפולי מעים כנשים, רשי זאגט אז העכער אותו מקום איז דא אזא בליטע אזא כף וואס שטעקט זיך ארויס נארמאל, טאמער דאס איז נישט דא דאס איז אויך סימני איילונית, ר' שמעון בן אלעזר אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין אישה לאיש, טאמער זי האט א דיקע קול ווי א מאן, דאס איז אויך סימני איילונית, יעצט אזוי, מען האט געזען דא א גאנצע רשימה סימני סריס און סימני איילונית, גייען מיר דא זען א מחלוקת צו מען דארף די גאנצע רשימה, אדער איין סימן אליין איז גענוג, איתמר זאגט די גמרא מיר האבן געלערנט סימני סריס, רב הונא אמר עד שיהו כולם, מען דארף אלע סימנים כדי צו קובע זיין אז איינער איז א סריס. רבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן, אפילו איינער אליין איין סימן אליין איז אויך קובע סריסות. זאגט די גמרא אזוי, היכא דהביא שתי שערות בזקן, כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולם. טאמער איינער האט געברענגט שתי שערות בזקן, שתי שערות בזקן איז נישט די סימני שתי שערות, טייטש ווען מען רעדט ביז יעצט פון שתי שערות מיינט עס נישט ביי די בארד, ס'מיינט אדער במקום הערווה אדער ביי אנדערע פלעצער אין גוף, אבער מען רעדט נישט פון די בארד, און ממילא איז אזוי, טאמער איינער האט געברענגט צוויי שערות ביים בארד, וואס טאקע סימני שתי שערות איז דאס נישט, אבער עפעס ווייזט דאס, איז דארט זאגט די גמרא איז יעדער מודה, אפילו ר' יוחנן איז אויך מודה, אז כדי אים צו מאכן א סריס דארף ער ברענגען אלע סימני סריס, כי פליגי ווי די מחלוקת צווישן רב הונא און ר' יוחנן, בשלא הביא אז ער האט נישט צוויי הארן אין בארד, איז לויט רב הונא דארף מען נאך אלץ ברענגען אלע סימנים, לויט רבי יוחנן דארף מען נישט אלע סימנים, נאר ברגע וואס ס'דא איינע פון די סימנים, פארשטייט זיך ער איז צוואַנציק און ער האט נישט קיין ב' שערות, ווערט ער א סריס. פרעגט די גמרא, אלא הא דאמר ליה רבה בר אבוה לרבנן, רבה בר אבוה האט געזאגט פאר די חכמים, עיינו ביה ברב נחמן זייטס בודק רב נחמן, אי בשרו מעלה הבל, איתיב ליה ברת, טאמער עטס זעהטס בשעת ער וואשט זיך אז ס'קומט ארויס א פארע פון אים, איז א סימן אז ער איז נישט קיין סריס, וועל איך אים געבן מיין טאכטער ער זאל חתונה מיט מיין טאכטער, כמאן, כרב הונא, לכאורה פסק'נט דא רבה בר אבוה ווי רב הונא, פארוואס? ווייל רב הונא איז דאך דער וואס זאגט אז מען דארף אלע סימנים, און ממילא לויט רב הונא ברגע וואס פעלט איין סימן, אטאמאטיש איז ער נישט קיין סריס, לויט רבי יוחנן, וואס איין סימן איז גענוג צו מאכן איינער א סריס, אויב אזוי איז נישט קיין שום ראיה פון דעם אז דער רב נחמן האט נישט די איין סימן, קען זיין טאקע פארע קומט ארויס פון אים, אבער פון א צווייטע זייט די מי רגליים שוימט נישט, ממילא לויט רבי יוחנן איז דאס נישט קיין ראיה, איז לכאורה זעהן מיר אז רבה בר אבוה האט דא אנגענומען כשיטת רב הונא, זאגט די גמרא לא, רב נחמן סיכי דיקנא הויא ליה, ער האט געהאט אזעלכע הארעלעך אין די בארד, און ממילא איז פשט ווי מען האט פריערט געזעהן ווען ס'איז דא שתי שערות בזקן איז יעדער מודה אז מען דארף אלע סימנים כדי צו זיין א סריס, און פאר דעם האט רבה בר אבוה געזאגט אז ברגע וואס ער האט נישט איין סימן איז שוין א סימן אז ער איז נישט קיין סריס. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן אילונית, זאגט די גמרא קתני סריס דומיא דאילונית, פון דעם אז מען זעט די משנה שטעלט צו די צוויי זאכן איז קען מען מדייק זיין מה אילונית בידי שמים אף סריס בידי שמים, אזוי ווי א אילונית איז בידי שמים, נישט דא אזא זאך א אילונית בידי אדם ס'איז נאר בידי שמים, און די זעלבע זאך וואס שטייט דא אז א סריס איז לא חולץ ולא מייבם רעדט מען אויך א סריס בידי שמים, ס'טייטש א סריס חמה, און ממילא זעהט מען וסתמא כר' עקיבא, אז די משנה זאגט דא בסתם כשיטת ר' עקיבא דאמר בידי אדם אין, בידי שמים לא, ר' עקיבא איז דאך דער וואס זאגט אז א סריס אדם איז חולץ א סריס שמים נישט, און דא איז די משנה סותם כשיטת ר' עקיבא וואס די הלכה איז ווי אים. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזעהן די משנה, הסריס שחלץ ליבימתו לא פסלה, אז טאמער א סריס איז חולץ די יבמה האט ער גארנישט געטוהן, די חליצה איז גארנישט, ובמילא מעג זי נאך אלץ חתונה מיט א כהן, טאמער אבער ער איז איר בועל, פסל'ט ער איר מכהונה, ווייל ער האט איר געמאכט מיט דעם א זונה, און במילא וועט זי קיין מיט קיין כהן נישט טארן חתונה האבן, איז די גמרא מדייק טעמא דבעלה הוא ווען די סריס איז איר בועל, פסל'ט ער איר פאר כהנים ער מאכט איר א זונה, וואס איז טאמער הא אחר, א צווייטע מענטש וואוינט מיט איר, ס'טייטש זי איז א שומרת יבם, זי ווארט דא איינער פון די ברידערס זאלן איר מייבם זיין, און נישט די סריס איז איר מייבם, נישט קיינער פון די ברידער זענען איר מייבם, נאר סתם א מענטש גייט און ער וואוינט מיט איר, וואס דאך א איסור מען טאר נישט וואוינען מיט א שומרת יבם, א יבמה לשוק איז א לאו, איז ביי אזא אופן לא, ווערט זי נישט פסול לכהונה, איז לכאורה קען מען מדייק זיין, לימא תיהוי תיובתא דרב המנונא, דאמר שומרת יבם שזינתה, פסולה ליבמה, רב המנונא זאגט אז טאמער א שומרת יבם וואוינט מיט א צווייטן, וואוינט נישט מיט דער וואס דארף איר מייבם זיין, איז זי ממש ווי א אשת איש וואס האט געזינדיגט, און מען טאר איר טאקע מער נישט מייבם זיין, איז לכאורה לויט רב המנונא, איז זעהר הארב די איסור צו בועל זיין א שומרת יבם, און טאמער מען טוט עס, ווערט זי א זונה, יעצט פון אונזער משנה האט מען דאך מדייק געווען אז ס'איז נישט אזוי, אז זי ווערט נישט קיין זונה, איז לכאורה אפגעפרעגט רב המנונא, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט אפגעפרעגט רב המנונא, הוא הדין אפילו לאחר נמי, ס'טייטש נישט קיין חילוק ווער ס'עט וואוינען מיט די יבמה, סיי טאמער די סריס וואוינט מיט איר, סיי טאמער סתם א צווייטער א פרעמדער אין גאס וואוינט מיט איר, זי ווערט פסול לכהונה. איי, פון די משנה לכאורה איז מדויק נישט אזוי, פון די משנה לכאורה מדויק אז נאר ווען די סריס וואוינט מיט איר, פסל'ט ער איר, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישטא קיין אזא דיוק ווייל ואיידי דתנא רישא בדידיה, תנא נמי סיפא בדידיה, אז מ'רעדט שוין אין די רישא פונעם סריס אז ווען ער מאכט מיט איר חליצה די חליצה גארנישט, רעדט מען אויך פונעם סריס אז ווען ער איז איר מייבם פסל'ט ער איר, אבער הוא הדין, ווען א צווייטער וועט איר מייבם זיין ווען א צווייטער וועט וואוינען מיט איר, פסל'ט ער איר אויך לכהונה און מאכט איר מיט דעם א זונה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען אין די משנה, וכן איילונית שחלצו לה אחין, אז די זעלבע זאך א איילונית, טאמער מ'האט געמאכט מיט איר חליצה, די חליצה גארנישט, טאמער אבער מ'האט געוואוינט מיט איר, מ'האט איר מייבם געווען, וואס מ'טאר דאך איר נישט מייבם זיין, איז דאך ס'איז אשת אח שלא במקום מצוה, ווערט זי מיט דעם א זונה און זי איז פסול לכהונה. זאגט די גמרא טעמא דבעלוה, לכאורה נאר טאמער מ'האט איר בועל געווען, פסל'ט מען איר לכהונה, הא לא בעלוה, טאמער מ'האט נישט געוואוינט מיט איר, לא, איז זי נישט פסול לכהונה, פארוואס? זי איז דאך אן איילונית, כמאן דלא כרבי יהודה, דאי רבי יהודה, האמר איילונית זונה היא, רבי יהודה האלט דאך אז אן איילונית סתם אזוי איז א זונה, ס'טייטש סתם אזוי א איילונית טאר נישט חתונה מיט א כהן, פון דעם וואס מ'זעט אין די משנה נישט אזוי, איז א ראיה די משנה איז דלא כשיטת רבי יהודה.